משיחת ח"י אלול תשל"ט. א צווייטער ענין וואס האט א שייכות במיוחד אויך צו שנה השישית איז דאס איז אויף דערמאנען דאס וואס האט זיך גערעדט מיט זיבן יאר צוריק ועל דרך זה אויך לפני זה אז ווי דער אלטער רבי ברענגט אראפ א לכתחילה דעם פסק דין ווי די וואס זאגן אז א פרוזבול דארף מען מאכן, און מען דארף דאס מאכן אין סוף פון שנה השישית, און ווי עס אויך איז דא געזאגט אין די שלחן ערוך שלו אין הלכות הלוואות אין די לעצטע סעיפים פון די הלכות, און די כלל איז דאך אז ביי א פרוזבול איז מען אלץ אלערליי קולות, און כדי צו מאכן די זאך נאך לייכטער וואלט געווען א דבר נכון אז די רבנים אדער די מלמדים פון די אדער די מנהיגים אדער די ראשי ישיבות וכיוצא בזה פון כל עיר ומושב ובית הכנסת ובית המדרש זאלן צו זיך מצרף זיין נאך צוויי וויבאלד אז דער אלטער רבי'ס לשון בשולחן ערוך שלו זאל זיין ג' אנשים כשרים, און זיי זאלן אנשרייבן די פאר שורות וואס איז דא אין א שטר פרוזבול, וואס אף על פי וואס דער אלטער רבי ברענגט זיך אויכעט אראפ אטא דעם ענין אז מען דארף גאר קיין שטר פרוזבול ניט האבן, ס'איז גענוג אז ער וועט עס זאגן אמירה בדברים לפני ג' אנשים כשרים, אבער אין דעם פרט וועט עס זיין לייכטער אז זיי וועלן האבן אן אנגעשריבענעם שטר, און יעדערע מיט וועם ער וועט זיך טרעפן מיט זיי אדער וועט אריינגיין צו זיי אדער וועט איבערגעבן דורך על ידי שליח אדער דורכן טעלעפאן מזכין לאדם אפילו על ידי שלוחו איז זיך חתמ'ענען אויף דעם שטר אז ער וואס דארטן שטייט אז ער איז מוסר חובותיו זיינע חובות לבית דין איז אטא דעמאלט ווערט עס דער ענין פון פרוזבול. אפילו אט די וואס זיי זיינען זיכער אז זיי האבן ניט קיין חובות אדער זיי ווילן מוחל זיין דעם חוב וכיוצא בזה, איז אויך דא די חביבות פון א ענין פון דברי סופרים וואס דאס איז אויך תקנת פרוזבול, א חביבות פון דעם טאן ווי דער אלטער רבי פסק'נט אין שלחן ערוך, ער ברענגט עס דארט גופא אראפ. דער דין אז בזמן הזה במדינתינו איז מען ניט נוהג אין פרוזבול, אף על פי כן איז גלייך אין דעם סעיף שלאחרי זה שרייבט ער אז לכתחילה זאל מען מאכן בסוף שנה השישית א פרוזבול, וואס דער לכתחילה קען מען זיך טייטשן אויף ביידע עניינים אז סוף שנה שישית אף על פי וואס שביעית משמטת בסופה, און אויכעט לכתחילה אז מען זאל מאכן א פרוזבול ניט נוהג זיין זיך ווי דער מנהג, איז ער דער חביבות וואס ער ווייסט אז ער איז הולך בדרכיו און דערמאנט זיך אויפן פסק דין פון דעם אלטן רעבן, וואס דאס איז תורתו פון דעם אלטן רעבן, וואס תורתו איז דאס בדוגמא ווי למעלה הוא וחכמתו, ותורתו אחד, איז דאס אליין איז דאך כדאי דער גאנצער ענין אפילו אז מען האט ניט קיין חובות, ובפרט נאך אז ס'איז דאך ידוע די סיפור פון נשיא דורנו פון רעבן דעם שווער, אז מען האט איינגעווענט קינדער אז זיי זאלן לייען געלט כדי זיי איינגעווענען אין דעם ענין פון גמילת מצוות פון גמילת חסדים ועל דרך זה בצדקה איז אויך דאס גופא אז מען זיך געווענט זיך איין אין די עניינים מיט דער הרגל גופא, א דבר הכי גדול ביז וואנעט אז אויך דאס איז דאך דער וועג אז דאס זאל ווערן ביי אים דער ענין א ענין טבעי. וואס דאס איז בנוגע יעדער ענין דארף מען זיך אפטייטשן בפשטות אניט כאמור לעיל, ווערט עס פארשריבן, נזכרים בעת פריער הערט מען, דערנאך איז ונעשים מען פארשרייבט עס אויף אין א פאפיר, און דערנאך טוט מען נאך א נעשים מעשה גאר רבה, א כאמור לעיל, מען שטעלט עס ארויף אויף דער פאליצע און מען מאכט ניט איין רוקן נאר צוויי רוקנס, וואס נישט דאס איז דאך די כוונה, איז דארף מען מדגיש זיין נאכאמאל דעם סיכום הדבר, אז כדאי ונכון אז רבנים און ראשי ישיבות און מלמדים וכיוצא בזה זאלן א קוק טאן דעם נוסח ווי ער איז געשריבן אינעם אלטן רעבנס שלחן ערוך אדער אין אנדערע ספרים, און אנשרייבן אט דאס אלץ מצרף זיין צו זיך נאך צוויי כדי עס זאל זיין ווי דער אלטער רבי. שרייבט ג' אנשים כשרים און מאכט אים פאר אן אדם כשר דורך דערויף, און דאן מצרף זיין אט די אלע וואס האבן עפעס א שייכות דערצו, ס'הייסט וואס איז דא א חשש וואס טאמער האט ער א חוב, דערמאנען אים דערווייל וועגן א ענין וואס בזמן שבית המקדש היה קיים איז דאס געווען מן התורה.

אדער אויפהענגען דאס אין בית המדרש, און דא ווערט אויכעט פארריכט, ס'איז דאך דא אויכעט דער ענין אז מען דארף האבן אז דער לוה זאל האבן קרקע, און אויף דאס זאגט דער אלטער רבי אויכעט די קולא אז דער מלוה קען אים מקנה זיין קרקע כל שהוא וכיוצא בזה, בשעת ס'ווערט געטאן אין אזא מין אופן קען דאך דאס טאן דער רב אבער אלס שלוחו של המלוה געפינען א אידן וואס האט קרקע וואס אין ארצות הברית איז דאס א דבר הכי פשוט, מען האט אייגענע הייזער כן ירבו און מען זאל האבן נאך מערער און נאך מערער, ביז וואנעט ס'איז דאך אלץ הייזער וואס מען לערנט דארטן און מען דאווענט דארט וכו', גייט דאך דאס אריין אין דעם כלל. און דער הלכה אז עתידים בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל אז מען וועט זיי אריבערטראגן אין ארץ ישראל בביאת משיח צדקינו אט די אלע בתי כנסיות ובתי מדרשות אפילו ווי מען רופט זיי דא אן אז זיי זיינען פרייוועט עניינים של רכושם של הפרט אבער על כל פנים איז ווערט דאך אויכעט גלייך נפשט דער עניין פון מקנה לו קרקע, וויבאלד אז דער רב איז האט אליין א הויז, אדער עס וועט זיין דער איינער פון די ג' אנשים האט אן אייגענע הויז וכיוצא בזה, וועט דאס זיין אין תכלית השלימות מיטן גאנצן ענין, און אט דעמאלט איז אפילו ווען מען איז זיך מתקרב צו דעם זמן פון לא יהיה בך אביון, איז דאך מקום לומר אז דאס איז בנוגע צו צדקה, בנוגע אבער צו גמילות חסדים וואס זי איז אף לעשירים וועט עס זיין אויך לעתיד לבוא אפילו לכאורה אז אפילו דל הוא עני הוא באותה שעה איז דאך דאס אויך ניט ניט לפי השלימות פון ימות המשיח איז דאך יש לומר אז דאס איז ווי דער סיפור פון דעם רבי'ן נשיא דורנו כדי מען זאל קענען מקיים זיין די מצוה פון גמילת חסדים, חסד ואמת מן ינצרוהו, כידוע די דרשה אין מדרש רבה אויף דערויף, וועט דעמאלט אויכעט זיין גמילת חסדים, כדי עס זאל זיין דער ג' דער דריטער עמוד שעליהם עומד, שעליהם העולם עומד. און ויהי רצון אז מ'זאל טון די אלע עניינים בחיות ובשמחה, וכאמור הכל הזריז וכל המרבה הרי זה משובח, און זאל געטאן ווערן ביי די וואס זענען, געטאן ווערן דורך די וואס זענען דא אדער די וואס הערן דאס, אדער די צו וועמען מ'וועט דאס איבערגעבן, און דאס איז ניט א ענין וואס מ'דארף דאס טון דערפאר וואס פלוני בן פלוני האט דאס געטאן, נאר דערפאר וואס אזוי שטייט דער, אזוי שרייבט דער אלטער רבי בשולחן ערוך שלו אלס א פסק דין להלכה, מיוסד על דברי ראשונים ואחרונים, ביז צו ליכא מידי דלא רמיזא באורייתא, צו פסוקי התורה ווי ער ברענגט דארט אראפ עכט כמה וכמה פסוקים, און דאס זאל זיין די הכנה קרובה, ללימוד תורתו של משיח מפי משיח צדקינו, און מקיים זיין דעמאלט תורה ועבודה וגמילת חסדים בתכלית השלימות ובעגלא דידן לחיים.